שיר נומבער אַכט און זעכציק, דאס איז יצחק הערש בנעט מיט שיר נומבער אַכט און זעכציק מיטן נאמען איך ווייס נישט, און סגייט ארויף אויף א מציאות ווען אסאך אינגעלייט, מענער, ערוואקסענע מענער, וועלן זאגן איך ווייס נישט, אויף זאכן וואס בעצם איז וויכטיג צו וויסן, ס'איז נוגע סיי אין א קשר, רילעישאנשיפ, מיט אנדערע, מיט די ווייב, און סיי אין א קשר מיט די קינדער, און ווי כ'על שוין מסביר זיין. און מיין ענפער צו דעם וואס דו זאגסט איך ווייס נישט, איז מיין ענפער ווייס יא! און אפשר זאלסטו וויסן. פאר עטליכע סיבות קענען מענטשן זיך צוגעוויינען און ארויסקראסן און זיך ארויסטשעקן פון עטלי פון געוויסע זאכן וויכטיגע זאכן אין לעבן און נישט וויסן. ווי למשל ווען א קינד מוטשעט זיך מיט עברי וועט די מאמע זיין די וואס פארעט זיך און די טאטע וועט ארויסטשיקענען, איך ווייס נישט. ווען באמת פארוואס ווייסטו נישט? ס'איז דיין קינד ס'איז דיין פליכט ס'איז דיין ראלע. מען ווארפט עס ארויף אויף די חדר, מען אימעדזשינט, מען שטעלט זיך פאר, אלעס וועט זיין גוט, נישט קיין פראבלעם, איך לאז אויך זיך פארשטעלן, אבער די נישט וויסן קומט פון א זלזול אין די נושא, אדער פון עפעס א איינרעדעניש אז ס'איז נישט מיין דיפארטמענט, און דאס איז די עיקר נקודה וואס איך וויל דא אויסשמועסן, ווייל אין מערידזש איז דא זאכן וואס מען דארף מאכן דיין דיפארטמענט, און ס'ווענדט זיך אין דיין צוגאנג, אסאך זאכן אין דיין ווייב'ס לעבן, קענסטו אנקוקן ווי עפעס וואס איך ווייס נישט און איך דארף נישט וויסן, אבער אפשר זאלסטו יא וויסן, אפשר זאלסטו דיך יא וויסנדיג מאכן וואס זי טוט אין די ארבעט, וואס זי, וואס זי האט מיט איר חברים, חבר'טעס, וכדומה. אפשר זאלסטו יא פרעגן אויף איר. דאס אז דו ווייסט נישט, דאס אז ס'איז נישט דיין פאך, אקעי, באט אויב ס'איז וויכטיג, איז דא אסאך זאכן אין לעבן וואס מ'דארף זיך אויסלערנען יא צו וויסן און יא צו פארשטיין, איך בין נישט קיין מעקעניק, אבער ווייל איך האב א קאר איז דא געוויסע זאכן וואס איך דארף וויסן זייענדיג א קאר אונער. דו ביסט א ווייב אונער, דו אונסט א ווייב און דו אונסט קינדער, און דו האסט פליכטן און רעספאנסיביליטיס לגבי דעם. דו באמערקסט ווען דיין ווייב האט א נייע קלייד, איר צו זאגן ווי שיין ס'איז. די זעלבע זאך איז ווען ס'קומט צו צניעות שמועסן, מען געבט דרשות און מען איז מעורר אויף צניעות און דער מאן זאגט, איך ווייס נישט, פארוואס ווייסטו נישט? ווייס יא! ס'קומט נישט יעצט אריין איבער די נקודה פון מעורר זיין די ווייב צו צניעות, ס'איז א סוגיא פאר זיך, און נישט א נקודה וואס מ'קען אזוי אויסרעדן אויף א האטליין, אבער דאס איז זיכער אז אויב ווילסטו קענען עפעס מעורר זיין מיט דיין ווייב פון צניעות, וועט עס נאר זיין נאכדעם וואס דו קאמפלימענטירסט און דו ווייזט אינטערעסע אין איר הופעה און איר אויסזען, וואס איז זיכער א חלק פון דאס וואס דארף באקומען פידבעק פון דיך, וואס זי דארף באקומען פידבעק פון דיך. די זעלבע זאך איז אויך מיט גרעסערע מיידלעך, מיט קלענערע מיידלעך. ווען ס'איז נוגע צניעות, ס'איז נוגע צו עפעס אויפפיקסן, עפעס מעורר זיין א שינוי, איז קודם כל פארוואס ווייסטו נישט? זאג נישט אז דו ווייסט נישט, אז ס'איז דיך וויכטיג, ס'איז דיין ראלע, ס'איז דיין תפקיד זאלסטו יא וויסן, און נאר נאכדעם וואס זיי וועלן וויסן און פילן אז דו ווייסט צו שעצן זייער שיינקייט און זייער אויסזען, וועסטו קענען מעורר זיין זייער. התנהגות און מלבישים צו ס'איז פאסיג אדער נישט, האסט דיר שוין געבויט א פארשטאנד מיט זיי אז ס'אינטערעסירט דיך זיי זאלן אויסזען גוט, און דו ביסט נישט דער טאטע וואס איז נאר דא צו קריטיקירן און אוועקמאכן. על כל פנים הכלל היוצא, האסט א ווייב און דו האסט קינדער, דאס אז דו ווייסט נישט מוז נישט קומען פון א גוטע פלאץ, דאס אז דו ווייסט נישט מוז נישט קומען פון א דערהויבענער פלאץ, דאס אז דו ווייסט נישט קען קומען ווייל דו האסט נישט געכאפט אז דאס איז עפעס וואס דו דארפסט יא וויסן, עס איז יא דיין ראלע צו וויסן וואס טוט זיך מיט דיין קינד, ווער זיין מלמד איז, ווער זיין מגיד שיעור איז, און וויאזוי ס'גייט אים מיט זיין עברי און מיט זיין לערנען, און זיך נאכפרעגן ווער איז א גוטער טוטאר, אויב ס'פעלט אויס א טוטאר פאר דיין זון, און ווער ס'איז א גוטע מומחה אויף די נושא צו קענען העלפן דיין אנדערע זון, און אזוי אויך די קליידונג פון דיין טעכטער און פון אלעס ארום. דו קענסט נישט ערווארטן צו זיין א טאטע, א מאן, וואס מען קוקט ארויף אויף דיר ווען ס'איז דא יסודות'דיגע וויכטיגע זאכן אין דיין לעבן וואס דו טשיקענסט ארויס מיט די טענה איך ווייס נישט. איז די נקודה פון וואס אונז שמועסן דא אויס איז, יעדע זאך וואס קען זיין וויכטיג אין דיין לעבן זאלסטו נישט נוצן די תירוץ איך ווייס נישט. ווייס יא! לייג דיך אריין אין אלעס וואס איז נוגע פאר דיר, פאר דיין לעבן, אין די קשרים וואס דו האסט מיט דיין ווייב און קינדער, אז ס'זאל זיין לתועלת און וויאזוי ס'דארף צו זיין,